און זע ווי מען טראגט ארויף אויפן ביידעם די הויכע קינדער שטול אויף וועלכער מיר קינדער זענען געזעסן יעדערער אין זיין צייט, ווי דורכן שלאף הער איך ווי די ניאני זאגט צו דער דינסט אז מען דארף נישט מער די הויכע שטול ווייל עס וועלן מער נישט זיין קיין קינדער, איך ווייס אז דאס האט עפעס צו טון מיט דער מאמען ווייל ווען זי קומט אריין בלייבט די ניאני שטיל, רעדט נישט מער א ווארט. איך קלער ביי זיך, ווייסט די מאמע אז עס וועט מער נישט זיין קיין ניי ברודער'ל, קיין ניי שוועסטער'ל? אט שטייט דערביי ווי מען טראגט ארויס די שטול, אירע אויגן זענען ארונטערגעלאזן, זי קוקט נישט, מיר דאכט זיך אז זי האלט פארמאכט די אויגן און זי וויל וויינען, און מיין הארץ גייט אויס פון מיטלייד צו איר. אין יענעם מאמענט האב איך צום ערשטן מאל דערזען מיין מאמען אין איר גאנצער גרויס, ביז דאן האב איך זי געזען בלויז שטיקלעכווייז, אמאל די צארטע ווארעמע האנט וואס האט געגלעט מיינע האר, אמאל א בליק פון אירע ברוינע אויגן, די טרער וואס איז געהאנגען אויף איר באק, די האר, די ליפן, דאס גלאטע רינגל אויפן פינגער, דעם קלאנג פון איר שטימע. איצטער האבן זיך די אלע שטיקלעך פֿון דער מאַמען צוזאַמענגענומען, צוזאַמענגעשמאָלצן, און צום ערשטן מאָל האָב איך דערזען די גאַנצע געשטאַלט, װאָס מען רופֿט מאַמע. מער װי אַ האַלב הונדערט יאָר איז אַװעק, אָבער ביז הײַנט לעבט אין מיר אָט דאָס געשטאַלט פֿון אַ יונגער פֿרױ, װאָס געזעגנט זיך שװײַגנדיק מיט איר װײַבערישן לעבן. כאָטש זי װיל נישט קוקן, זעט זי דאָך, װי מען װאַרפֿט אַרױס דעם קינדער-שטול, אױף װעלכן זײַנען געזעסן אירע קינדער, דער טראָן, אויף וועלכן איר יוגנט, איר שיינקייט, איר מוטער-שטאָלץ האָט געקיניגט. ווי אַן אומפאַרגעסלעכע סטאַטועע איז פאַר מיר אין די שפּעטערדיקע יאָרן געשטאַנען די געשטאַלט פון מיין מאַמען, די אַלמנה, וואָס האָט פאַרלאָרן דעם מאַן און דאָס לעצטע קינד פון דעם מאַן און פאַרבליבן אַליין אויף דער גאָרער וועלט, עלנט און מיט פיר קליינע קינדער. נאכדעם ווי דער טאטע איז געשטארבן האט די מאמע און אויך די פריינט וואס פלעגן אריין קומען צו אונז אפט מאל דערמאנט דעם נאמען לאסקי. ווי איך האב דאס שפעטער אויסגעפונען איז לאסקי געווען א איד א סוחר וואס האט געבארגט ביים טאטן טויזנט רובל. און אזוי ווי דער טאטע האט ביי דעם לאסקי קיין וועקסל נישט גענומען און געטרויט אים דאס געלט אויפן ווארט האט דער איד פארלייקענט דעם גאנצן חוב. וואס פאר א טויזנט רובל? וואספארא איזידאר פערלמאן? אבער מענטשן האבן געוואוסט דעם אמת און האבן זיך אריינגעמישט. ס'טייטש, לאסקי גזלן! לאסקי רוצח! ווי קענסטו בארויבן אן אלמנה מיט פיר קינדער יתומים? האב גאט אין הארצן! ער אבער האט זיך געהאלטן ביי איין טענה, א בוכהאלטער, דערצו נאך א דייטש, וועט דאך נישט אוועקגעבן טויזנט רובל אן א שטיקל פאפיר. זאל די אלמנה ווייזן דאס פאפיר גיב איך איר א קנאקנדיגן טויזנטער. זאָל זי נאָר ווײַזן שוואַרץ אויף ווײַס, זאָל זי ווײַזן אַ וועקסל. מען האָט לאַסקען געשלעפּט צום רבֿ, געבעטן, געסטראַשעט, קיין זאַך האָט נישט געהאָלפֿן. לאַסקע האָט געטענהט איין זאַך, אָן אַ וועקסל גיב איך נישט אָפּ קיין גראָשן. ווי קליין איך בין דעמאָלט געווען, האָב איך דאָך באַגריפֿן, אַז די טויזנט רובל וואָלטן דער מאַמען און אונדז אַלעמען שטאַרק צוניץ געקומען. די ניאַניע איז פֿאַרשוווּנדן פֿון הויז.

זיך אפגעשטעלט, געווארט און ווייטער געגאנגען. היציגע געדאנקען זענען געפלויגן דורך מיין קאפ, ער זיצט האלב באהאלטן הינטער דעם פארהאנג פון פענסטער. עס איז שוין פארנאכט. אויפן הימל באווייזט זיך דער ערשטער שטערן, די גאס לאמטערנעס זענען נאכנישט אנגעצונדן, איך בלייב שטיין. אָט װעט זיך אױבן אױפֿן צװײטן שטאָק עפֿענען לאַסקעס פֿענצטער, און עס װעט זיך באַװײַזן ער, לאַסקע אַלײן. איך האָב אים קײנמאָל נישט געהאַט געזען, אָבער איך דערװאַרט צו דערזען אין פֿענצטער אַ ייִדן מיט בלישטשענדיקע אױגן און מיט אַ גאָר-גאָר שװאַרצער באָרד. איך שטעל זיך פֿאָר. לאַסקע גיט מיר אַ צײכן מיט זײַן קנאָכעדיקער האַנט, װאָס מײנט, קום אַרײַן צו מיר אין שטוב, איזידאָר פּערלמאַנס זון.

יוזפֿכען, אָט זענען די טױזנט רובל, לױף אַהײם און גיב דײַן מאַמען דעם בײַטל מיטן געלט. איך נעם דעם בײַטל מיט די טױזנט רובל און װיל גײן, גיט ער אַ מאַך מיט דער שװאַרצער באָרד און שטעלט מיך אָפּ. און אָט, זאָגט ער, האָסטו צען קאָפּיקעס פֿאַר דיר אַלײן, קױף זיך װאָס דו װילסט. שטײענדיק אַזױ, טראַכט איך דערװײַל, װאָס אַזױנס זאָל איך קױפֿן פֿאַר די צען קאָפּיקעס? קאָנפֿעקטן? לאַנדרין? לאנדרין, אדער גאר אריינכאפן זיך אין דעם גוי'אישן מאגאזין מוראוויוב און קויפן צוויי פונט סעמישקעס וואס זענען אזוי געשמאק אז וואס מער מען קנאקט זיי אלץ מער ווילט זיך, אדער אט דאס איז א געדאנק, קויפן אפאר הייסע געשמאקע אולניקעס, א מין סארט קארטאפלע לאטקעס וואס מען פארקויפט אין גאס. איך גיב ווידער א קוק צום פענסטער, עס עפנט זיך נישט. און דאס גאנצע ציגעלנע הויז שטייט זיך אזוי רואיג גלייך ווי נישט לאסקען מיינט מען פארמאכט איז דאס פענסטער און ווי עס זעט אויס וועט עס נאך לאנג זיך נישט עפענען מיין טאטע וועט נישט אויפשטיין פון קבר זיך אננעמען פאר זיינע יתומים מיט זייער מאמען דער אלמנה און דאך פלעגט דער טאטע פארט קומען דאס איז געווען שרעקליך דאס האט פאסירט נישט איין מאל.

טאק, טיק, טאק, ער האט שטענדיג געטיקעט העכער און שטארקער, ווען אין שטוב איז געווען מרה-שחורה'דיג, אזא זייגער איז דאס געווען. עס איז ביי מיר קיינמאל קיין צווייפל נישט געווען אז דאס האט דער פאטער, אומגעהערט פאר אונז, א רוף געטאן די מאמען אין טונקעלן זאל אריין, און זי זיצט דארטן און רעדט זיך דורך מיט אים. ער האט נישט באדארפט באנוצן זיך מיט א טיר, קיין שלאס קען אים נישט אפשטעלן אויב ער וויל אריין.

איינמאל ווען מיר זענען אזוי געבליבן אליין אין עס-צימער און די מאמע איז געזעסן אין זאל, האבן מיר דורך דער טיר דערהערט שפילן דעם פארטעפיאן וואס איז געשטאנען אין זאל. דאס איז געווען אונזער לאנגער פאלירטער פארטעפיאן. זינט דער טאטע איז געשטארבן האט קיינער אים נישט געטארט עפענען, און פלוצים הערן מיר שפילן. ווער שפילט עס אזוי טרויעריג? די מאמע קען שפילן אבער זי שפילט דאך נישט מער. די קייט פון טענער וואס האט זיך אלץ געצויגן און געהאלטן אין וואקסן אמאל העכער אמאל נידריגער, האט זיך פלוצים אפגעריסן. מיר האבן דערהערט א הילצענעם קלאפ, אזוי ווי עמיצער וואלט מיטאמאל ארונטערגעלאזן דעם דעקל פון דעם פארטעפיאן. ער וועט באלד אוועקגיין, האב איך געזאגט. הערמאן האט א מאך געטאן מיט ביידע הענט ווי איינער רעדט, שווייג! שטיל! אנע'ס פנימל האט זיך פארקרימט און זי האט זיך צעוויינט.

מען ברענגט אַרונטער פֿון בוידעם דאָס פּסחדיקע געפֿעס, שיינע טעלער מיט בלויע קאַנטן, פֿליישיקע און מילכיקע, אַ גאַנצער אוצר. די מילכיקע טעלער געפֿעלן מיר באַזונדערס. כאָטש זיי זײַנען מילכיק, האָבן זיי אינעווייניק אויף דעם דנאָ אַ רויטן האָן מיט בלויע פֿליגל און אַן אָפֿן מויל, אַ מחיה צו עסן דעם מילכיקן באָרשט פֿון אַזאַ טעלער. מען רוימט אויף, מען קערט, מען וואַשט,

ווען ווערן זיי פארטיג? ערב פסח, ארום צוועלף אזייגער בייטאג, פארברענט מען אין הויף דעם חמץ. דער קליינער פלאם וואס פרעסט אויף דאס שטיקל אנגעקרישעט חמץ איז קוים צו באמערקן, ווייל די זון שיינט כמעט ווי אינמיטן זומער. דער האן שפרינגט ארויף אויפן פארקאן און שרייט אויפן קול צו דער גאנצער וועלט אז דער חמץ איז שוין פארברענט, און פון דעם מאמענט אן איז אויס ברויט

פיר זילבערנע לייכטער מאכן דעם יום טוב נאך יום טוב'דיגער, פאר יעדן פון די קינדער איז אנגעגרייט א זילבערנער בעכער מיט א לאנג פיסל, איך און אנא האבן בעכערלעך אן פיסלעך, יעדער בעכער איז ענליך צו א מין גרויסן פינגערהוט, באלד וועלן מיר טרינקען וויין פון אונזערע אייגענע בעכערס, אויך יעקב דער מיזיניק וועט קריגן א לעק וויין פון מאמע'ס בעכער.

ווישט אפ א טרער וואס האט נאס געמאכט איר שטרענג אויג און גייט צוריק צו איר פלאץ. נו, קינדער, שוין צייט צו עסן. עסן, קינדער! זאגט זי, און זי באמיט זיך צו שמייכלען. פון דעם מאמענט אן איז דער טאטע מער נישט געקומען. איך האב אים פארטריבן. אין גיכן האבן מיר זיך איבערגעקליבן אין ישראל בולקאפשטיין'ס הויז, וואס איז געשטאנען אויף דער שיינער אלעקסאנדראווסקע גאס פונקט אנטקעגן דער רעאלנאיע אוטשילישטשע רעאלשול. אייגנטליך איז דאס נישט געווען איין הויז נאר עטליכע הייזער וואס האבן זיך געצויגן אין דער לענג פון א גרויסן הויף. אלסדינג איז געווען געבויט סאליד, רייך, מיט א ברייטער באלעבאטישער האנט. הינטער דעם הויף איז געווען אן אלטער גארטן. אונזער וואוינונג איז געווען ביים טויער, די נאנטסטע צו דער גאס. אנטקעגן אונז אין הויף האט געוואוינט א גענעראל, א צארישער גענעראל וואס האט געהאט א דייטשן נאמען. גענעראל ריכטער האט מען אים גערופן. אין אלע אנדערע געביידעס פון בולקאוושטיינס הויף האבן געוואוינט מיטגלידער פון דער בולקאוושטיין פאמיליע, וואס האט געהאלטן אין איין וואקסן מיט נייע איידעמס, שנורן, מחותנים, קינדער און קינדס קינדער. גענעראל ריכטער איז געווען אן ערנסטער מאן פון מיטעלן וואוקס מיט א שווארץ-גראער בארד, א פינטעלע שווארץ, א פינטעלע גרא, זאלץ און פעפער רופט מען אזא בארד. דער גענעראל איז ווארשיינליך געווען אן אלמן, ווייל קיין גענעראלשע האב איך קיינמאל נישט געזען. ער האט אבער געהאט א פופצן יאריגן זון, וואלאדיע, א קאדעט, דאס הייסט א שילער פון א מיליטער שולע.

דעם בלעכערס ייִנגל איז געשטאַנען פֿאַרטראַכט, װאָלאָדיאַ האָט זיך אונטערגעגנבֿעט צו שימעלען און האָט אים אַרײַנגעשטעקט אַ נאָדל אין אַ װײכן אָרט אַרײַן. שימעלע האָט זיך צעשריִען אױפֿן קול, זײַנע שװאַרצע אױגן האָבן זיך אָנגעגאָסן מיט טרערן און די דיקלעכע ליפּן האָבן געציטערט. װאָלאָדקע האָט צוערשט געשמײכלט, דערנאָך זיך דערשראָקן און ער האָט אַרײַנגערוקט שימעלען אין דער האַנט אַרײַן אַ גריװעניק, צען קאָפּיקעס. שימעלע איז פארט אוועקגעלאפן דערציילן דעם טאטן זיינעם. דער פאטער, דער בלעכער, איז אין דעם מאמענט געווען פארנומען אויפן דאך, און שימעלע איז געשטאנען אונטן אויף דער ערד. הא? וואס? ווער? האט דער פאטער אראפגעשריען פון אויבן און ארונטער פון דאך, גענומען זיין זון אויף א פארהער און זיך דערוואוסט דעם גאנצן אמת. פינסטער איז געווען דעם בלעכערס פנים, ער איז געשטאנען מיט פארביסענע ליפן, געקוקט אויף די גענעראַלסקע פֿענצטער און גערעדט צו זיך אַליין, דאָס וואַקסט אַ פּאָגראָמשטשיק! דערנאָך איז ער צוגעגאַנגען צום פּלומפּ, אָפּגעוואַשן דעם פּנים זיך און אויך שימעלען, זיך פֿאַרריכט די הויזן, ווי ווײַט דאָס איז געווען מעגלעך, און איז אַרײַן צו בולקאָוושטיינען אין הויז. מיט אַ פּאָר מינוט שפּעטער האָט ער, צוזאַמען מיט ישׂראל בולקאָוושטיין, זיך ווידער באַוויזן אין הויף. דעם אַלטן ישׂראל האָט מען זעלטן ווען געזען, און זעלטענער זײַן ווײַב, די שטילע, די שווײַגנדיקע. ביידע האבן זיך אויפגעהאלטן אין זייער גרויסער שיינער אלטמאדישער דירה אין דער הויפט געביידע, ווייטער ארויף אין הויף. פארבארגענע אין זייער וואוינונג מיט די גרויסע פענסטער האבן זיי געהערשט איבער די פילע צווייגן פון זייער ריזיגער משפחה, איבער די בעלאגס, די טשעכאנאווסקיס, די רובינשטיינס, די טרילינגס און ווידעראמאל די טרילינגס, דאס זענען אלץ געווען צווייגן פון בולקאוושטיין שטאם. ישראל בולקאוושטיין איז געווען א דיקלעכער מיט א קיילעכדיגן פול בלוטיגן רויטלעכן פנים וואס האט שטענדיג געמאכט דעם איינדרוק אז ער שמייכלט, אלסדינג אין אים איז געווען אנגענעם, היימיש און שמייכלענדיג. זיין קאפ מיט קורצע רויטלעכע האר און מיט קליינע בלוילעכע אויגן האט געשיינט צו זיצן דירעקט אויף די פלייצעס ווייל קיין האלז האט מען נישט געזען. דער בלעכער איז געגאנגען לעבן ישראל בולקאוושטיין, זיי זענען אזוי ביידע צוגעגאנגען צום גענעראל'ס הויז און געבליבן שטיין ביי דער פאראדנער טיר. רבי ישראל האט א שאקל געטאן מיט זיין קיילעכדיגן קאפ און א צי געטאן אן אלטמאדישן גלעקל. טיכאן דער דענשטשיק האט געעפנט די טיר, פארוואונדערט באטראכט דעם בלעכער און זיך פארנייגט פאר רבי ישראל'ן. א פערטל שעה שפעטער האבן ביידע פארלאזן דעם גענעראל'ס וואוינונג דורך דער זעלבער טיר. וואלאדקע האט זיך מער נישט באוויזן אין הויף. מיט א פאר וואכן שפעטער האט זיך דער גענעראל מיט זיין גאנץ באלעבאטישקייט ארויסגעצויגן פון דעם הויף. איין מאָל, סוף זומער, אין אַ שיינעם וואַרעמען פֿרימאָרגן, האָט זיך באַוויזן בײַ אונדז אין הויף אַ סטראַשידלע. אַ הויכער, דאַרער ייִד מיט אַ רויטער באָרד, לאַנגע הענט ווי גראַבלעס און אַ בעלמע אויף אײן אויג. מיר, קינדער, וואָס האָבן זיך געשפּילט אין הויף, זענען מיט אַ מאָל אַנטשוויגן געוואָרן. פֿאַרגאַפֿטע האָבן מיר געקוקט אויף דעם אומבאַקאַנטן ייִדן.

גוט. מיין הארץ האט אנגעהויבן האסטיג צו קלאפן. איך האב געפילט אז מיר דראעט דא א געפאר אז אט אט קען עפעס פארקומען אן אומגליק, א קאטאסטראפע. איך האב געוואלט אנטלויפן אבער איך בין געבליבן שטיין אויפן ארט ווי א פארקישעפטער פון דעם בליציגן קוק פון דער בעלמע. דער איד האט אראפגענומען דעם זאק פון זיינע ברייטע פלייצעס און אים אוועקגעשטעלט אינדרויסן ביי דער טיר.

דאס הייסט הינטער דעם געהאקטן האלץ וואס איז געווען אקוראט צונויפגעלייגט אין א הויכן פירעק ביי דער וואנט. איצט איז שוין אבער דער איד געווען נישט אליין, די מאמע האט אים באגלייט. הערמאן! יוזעף! האט זי אונז גערופן. הערמאן איז צוגעקומען נענטער אבער איך האב געזען ווי אונזער פלינקע שווארצהאריגע דינסטמיידל, שיינע, האט ארויסגעטראגן פון שטוב א שטול און א ווייס ליילעך מיין הארץ האט אנגעהויבן צו קלאפן. א ליילעך גאר? וואס וועט מען טון מיט דעם ליילעך? מען וועט שניידן האר! האט אויסגעשריען שימעלע מיט אזא קול אז איך בין בלאס געווארן הינטער דעם סאזשען. פון מיין באהעלטעניש האב איך צוגעזען די שרעקליכע, די אומפארגעסליכע סצענע פון האר שניידן. דער איד האט גענומען אויספאקן זיין זאק, דעם גרויען פארשטויבטן זאק וואס איז בעסער געווען אים נישט צו טשעפען, און ארויסגעשלעפט פון דארט א שער, א קעמל, א מעסער און א גרויסע פלאש אנגעפילט מיט וואסער, און אין דעם וואסער זיינען ארומגעשוואומען שווארצע גליטשיגע באשעפענישלעך, וואס האבן אויסגעזען ווי פישלעך און נישט ווי פישלעך. פיאפקעס! האט אויסגעשריען שימעלע, וועלכער האט אלסדינג געוואוסט פונקט ווי א דערוואקסענער. איך האב נישט פארשטאנען וואס דאס מיינט, נאר דער קלאנג פון דעם ווארט דאס פיא וואס איז אויך געווען גליטשיג פאר דעם אויער, איז שוין געווען שרעקליך. דער איד האט אוועקגעשטעלט די פלאש אין שאטן, די באשעפענישלעך זאלן הנאה האבן פון דער קילער לופט, און ער האט פארקאטשעט איין ארבל. אנו, קום נאר אהער! האט ער געזאגט, און אנגעכאפט הערמאנען פאר דער האנט און געשלעפט אים צו דער שטול. און ווי מיין דערשראקענער ברודער האט זיך נישט געצאפלט, ווי ער האט זיך נישט געריסן און געבריקעט מיט די פיס, האט עס אים אבער נישט געהאלפן. דער סטראַשידלע האָט אים פֿאָרט אָפּגעשניטן זײַנע לאַנגע קאָלטענעװאַטע האָר. די גרױסע שער האָט געזשװיאַקעט, דאָס קעמעלע האָט געהאַלטן אין אײן אַרונטערפֿאַלן, אָבער דאָס שנײַדן איז פֿאָרט געװען דורכגעפֿירט ביז צום סוף. מײַן ברודער איז אַראָפּ, אָדער בעסער גערעדט, זיך אַרונטערגעגליטשט פֿון דעם שטול. ער האָט אױסגעזען אַן אַנדערער, אַ ייִנגל מיט אַ קײַלעכדיקן קאָפּ, מיט רױטע פֿאַרװײנטע אױגן, מיט גרױסע אױערן, װעלכע זײַנען אָפּגעשטאַנען פֿון בײדע זײַטן פֿון קאָפּ, און דער אָפּגעשאָרענער קאָפּ אַליין איז געווען באַדעקט מיט טרעפּ. די מאַמע האָט פֿאַרביסן אירע ליפּן, צוריקגעהאַלטן אַ שמייכל פֿון חוזק איבערן ייִדנס נישט-געראָטענער אַרבעט. אין דער זעלבער צײַט אָבער, האָבן אירע אויגן געקוקט אויף הערמאַנען מיט גרויס רחמנות. מילא, פֿאַרפֿאַלן. דער ייִד האָט געזען, וואָס פֿאַר אַן אײַנדרוק זײַן אַרבעט האָט געמאַכט און געטרייסט דער מאַמען, ס'וועט אָנוואַקסן. בײַ קינדער וואַקסט די האָר זייער גיך. וואו איז יוזעף? האב איך דערהערט מיין נאמען און זיך באהאלטן נאך טיפער הינטערעם סאזשן. מסתמא איז ער ערגעץ אין שטוב, האט געזאגט די דינסט און איז אוועקגעלאפן מיך זוכן. שימעלע'ס טאטע, דער בלעכער, האט זיך באוויזן אין הויף, וואקלענדיג זיך ווי א קאטשקע. נאר אויבן אויף א דאך האט ער געקאנט גיין גלייך. ווי טייער קאסט אפשערן? איך מיין מיין יונגל, אט איז ער! האט דער בלעכער געפרעגט. פֿינף קאָפּיקעס אַ קאָפּ, איז געווען דעם סטראַשידלעס ענטפֿער. איך פֿאַרשטיי אַ קאָפּ, האָט פּראָטעסטירט דער בלעכער, אָבער ער האָט דאָך גאָר אַ קליין קעפּעלע. קוקט זיך צו, אַ קעפּעלע איז עס, ניט אַ קאָפּ. ער האָט שוין יאָ אַ קאָפּ, האָט געענטפֿערט דער ייִד. איך ווייס דאָך בעסער, האָט דער בלעכער פֿאַרטיידיקט זײַן זונס כּבֿוד. ס'איז נישט מער ווערט ווי אַ דיטקע. איר קריגט דריי קאפיקעס און אן עק מיט א סוף. שימעלע, אהער גיי! קריך ארויף אויף דער שטול! דאס וואס איך האב איצט געזען האט געמאכט אויף מיר א פיל שטארקערן און פיל טיפערן איינדרוק ווי אלץ וואס איך האב געזען פריער. דאס מאל איז עס שוין געווען נישט שרעק, עס איז געווען באוואונדערונג, באגייסטערונג. איך האב געמיינט אז מיין חבר שימעלע וועט אויך פראטעסטירן, בעטן, שרייען, בריקען מיט די פיס, ווי דאס האט געטון מיין ברודער הערמאן, אבער ניין, שימעלע האט זיך געהאלטן גאר אנדערש, מען האט אים נישט באדארפט כאפן פאר דער האנט און שלעפן, ער האט פארביסן זיינע ווייסע ציין, פעסט צוגעדריקט די עטוואס געשוואלענע דיקליכע ליפן, און צוהאלטנדיג די הייזלעך מיט איין האנט, וועלכע האט פארט אביסל געציטערט,

די נעגערישע ליפּן, נאָך מער פֿאַרביסן, אָבער שרײַען, קלאָגן, בעטן רחמנות, אָ, ניין, נישט ער, נישט שימעלע! אויף אַ קינדישן שטייגער בין איך געווען זייער שטאָלץ מיט מײַן חבֿר שימעלע. איך האָב פֿאַרשטאַנען, אַז ער איז גאָר אַנדערש ווי די אַנדערע קינדער, גאר אנדערש ווי איך, אך, ווען איך קען זיין אזוי ווי שימעלע. דער סטראשידלע מיט דער רויטער בארד און בלינדן אויג האט אבער נישט געהאט קיין געלעגנהייט צו צוויאקען מיט דער פארזשאווערטער שער אויף מיין קאפ. איך בין ארויס פון מיין באהעלטעניש ווען דער ווילדער איד איז שוין נישט געווען אין הויף. אבער דאס שערן האר אין הויף אונטערן פרייען הימל, פון דעם אידן וואס אזוינס זעט מען גאר אין ערגעץ נישט, האט אויף מיר געמאכט אן אומפארגעסליכן איינדרוק. א איד אין א לאנגער קאפאטע און א הויכן שווארצן קאפעלוש, מיט א שיטער בערדל און א צעשפאלטענער ליפ, האט אנגעהויבן צו לערנען מיט מיר אידישקייט און לשון קודש. גערופן האט מען אים דעם רעבן ליפא. ער פלעגט קומען יעדן אינדערפרי. געווענליך האבן מיר זיך אוועקגעזעצט אין בולקאפשטיין'ס גארטן און דאס לערנען האט זיך אנגעהויבן. דער רבי איז געווען שעפעליאווע און איך האב נישט געקאנט פארשטיין וואס ער רעדט און וואס ער וויל פון מיר. איבער אים האָב איך אָפֿט געוויינט. ליפּע ווידער האָט מיר געהאַלטן אין איין פֿאַרמאַסערן, אַז איך פֿויל זיך און אַז איך האָב אַ גראָבן קאָפּ. די מאַמע האָט דערפֿאַר געשריען אויף מיר און איך האָב ווידער געוויינט. די שיינע פֿרימאָרגן-שעה פֿון לערנען אונטער די טונקל-גרינע ביימער איז פֿאַר מיר געוואָרן אַ שווער אָפּקומעניש. ליפּעס לשון-קודש האָט מיר געקלונגען פֿרעמד און אַזוי מאָדנע, אַזוי אַנדערש ווי די אַלע קלאַנגען אַרום מיר. מאנכעס מאל האט זיך מיר אויסגעדאכט אז דער רבי האט מיך פיינט און דערפאר האב איך אים פיינט באקומען. דערנאך האט זיך באוויזן א נייער מלמד, קאמינסקי, גאר אן אנדער סארט רבי. ער האט גארנישט אויסגעזען ווי א מלמד. ער איז געווען א יונגער מיט פרייליכע בלויע אויגן, מיט א קאפ געדיכטע האר און רויטע בעקעלעך. אנגעטון איז ער געווען אויך נישט מלמדיש, אין א ברוינעם אנצוג מיט א ווייסן קאלנער און א קאלירטן שניפס. ער איז געווען

פאר אונז קינדער איז דאס געווארן ווי א מין שפילעריי אין רעטענישן, און מיר האבן עס שטארק ליב געהאט. דער רבי קאמינסקי האט גוט געקאנט רוסיש, און איז אפט מאל געקומען מיט רוסישע ביכער אונטערן ארעם. בולקאוושטיין'ס עלטערער זון מייסיי, שוין א גימנאזיסט, האט ליב געהאט צו שמועסן מיט קאמינסקי'ן, און מיר קינדער האבן זיך צוגעהערט. מיר האבן גארנישט פארשטאנען פון זייערע געשפרעכן, איך בין דענסמאל אלט געווען אפשר זעקס יאר און איך געדענק ווי איך פלעג זיצן און ווארטן אז קאמינסקי זאל שוין נאכאמאל זאגן דאס ווארט וואס איך האב שטארק ליב געהאט צו הערן כאטש איך האב נישט געוואוסט וואס עס באטייט דאס ווארט איז געווען קאוצקי איך פלעג שרייבן דאס ווארט הינטער די פענסטער פון אונזערע שכנים און מיין חבר שימעלע, דעם בלעכערס זון, האט מיר געהאלפן. מיר ביידע זענען ווילד געשפרונגען און איבערגע'חזר'ט דאס טשיקאווע ווארט נאכאמאל און נאכאמאל, קאוצקי, קאוצקי, קאוצקי. איך בין דענסטמאל געווען זיכער אז קאוצקי איז א לשון קודש ווארט. ווען איך דערמאן זיך אן ישראל בולקאוושטיין'ס הויף, שטייט מיר פאר די אויגן זיין יונגסטער יונגעלע באריס, וועמען אלע האבן גערופן בוזשענקע. ער איז געווען קוים פיר יאר אלט און האט זיך פארשטייט זיך נישט געקאנט שפילן מיט אונזער באנדע. בוזשענקע האט זיך שטענדיג געהאלטן פון ווייטן, ארומגעגאנגען אין גארטן צווישן די קוסטעס און הויכע מאנבלומען. ער איז געווען א רואיג פאר'חלומ'ט קינד מיט העל בלאנדע האר און שיינע לוסטיגע אויגן. איך געדענק א זייער הייסן זומער טאג ווען בוזשענקיס ניאנקע האט אים איבערגעלאזט צו שפילן זיך אין גארטן אין שאטן פון די ביימער. ווען זי איז צוריקגעקומען האט זי אים געטראפן ליגן א פאר'חלש'טן. ער איז געווען קראנק, באקומען היץ, געקלאגט זיך אויף שטארקן קאפווייטאג. מיט יעדע מינוט איז זיין לאגע געווארן ערגער. די טעמפעראטור איז געשטיגן, ער האט זיך געווארפן אין קאנוואלסיעס. אין הויף זענען פלוצלונג אלע שטיל געווארן. מיר, קינדער, האבן זיך צונויפגעטולעט אלע צוזאמען, נאנט איינער צום צווייטן, אזוי ווי פייגל אויף א טעלעגראף דראט. דאס קליינע יונגעלע מיט די העלע האר, וואס מ'האבן זיך קיינמאל נישט געוואלט מיט אים שפילן, איז פלוצים געווארן א וויכטיגע פערזאן. ער ליגט זיך וואזשנע אין זיין שלאף-צימער, אין זיין קליין בעטעלע, און אלץ דרייט זיך ארום אים. מיין מאמי זאגט, בוזשענקע האלט ביים שטארבן. הייסט עס אז שטארבן איז זייער וויכטיג, יעדער איינער האט דרך ארץ פאר דעם, אבער דאס איז אזוי נאר א קורצע צייט, עס פארגייט אפאר וואכן און מען רעדט אפילו נישט פון דעם, אזוי ווי מען וואלט זיך געשעמט מיט דעם געשטארבענעם. א זייער מאדנע און טשיקאווע זאך איז שטארבן. באלד נאך בוזשענקע'ס טויט האבן מיר זיך ארויסגעצויגן פון בולקאוושטין'ס הויף און זיך אריבערגעצויגן

ווען מיר האבן פארלאזן דאס הויז זענען זיי שוין געווען דערוואקסענע שטאלצע ביימלעך, זיי שטייען מיר פאר די אויגן, זיי זענען אויסגעוואקסן צוזאמען מיט מיר, מיר זענען כמעט אין דעם זעלבן עלטער, מיינע חברים. א מער פאסיקן פלאץ, א מער פאעטישע אטמאספערע פאר מיין יוגנט האב איך זיך נישט געקענט ווינטשן. דער אייגנטימער פון דער הויז, לופינסקי, איז געווען אן אלטער פאלאק, ער און זיין גוטמוטיגע ווייב האבן געליבט זייער הויז און הויף, עס באפוצט און געצערטלט. דער אלטער שלאכטשיטש, מיט זיינע געדיכטע גרויע וואנצעס און קורץ געשוירענע האר, האט געהאט דעם אויסזען פון א בער און א נשמה פון א דזשענטלמען. קוסטעס פון בעז האבן געבליט און ארונטערגעהאנגען איבער דעם ווייס-געפארבטן צוים, קליינע בלימלעך האבן ווי א בונטער טעפיך באדעקט די ערד פון דעם גארטן הינטער לופינסקי'ס הויז, גרויסע זאפטיגע עפל פלעגן מיט א טויבן קלאפ אראפפאלן פון דעם נידעריג צעוואקסענעם עפל בוים. איך פלעג זיך אריינגנב'ענען אין גארטן און אויפקלייבן די עפל וואס זענען שוין געלעגן אויף דער ערד. קיינמאל אבער האב איך נישט געוואגט אנצורירן די וואס זענען געהאנגען אויף די צווייגן. שווער האט געקעמפט די מאמע מיט דעם לעבן. דאס ביסל געלט וואס מיין פאטער האט ווארשיינליך איבערגעלאזט איז שוין לאנג געווען פארשוואונדן. אָרעמקייט איז געשטאַנען אויף דער שוועל און געקלאַפּט אין אונזער טיר. די מאַמע האָט באַשלאָסן צו עפֿענען אַ שולע פֿאַר גאַנץ יונגע מיידלעך. די צימערן פֿון אונזער וואוינונג זענען פֿאַרוואַנדלט געוואָרן אין קלאַסן. לאַנגע טישן מיט לאַנגע בענק זענען געשטאַנען אין זאַל, אין עס-צימער און אַ מאָל אויך אין שלאָפֿצימער. אמאל, ווייל דאס האט זיך געווענדט פון דער צאל שילערנס, וואס איז נישט געווען שטענדיג די זעלבע. א געוויסע צייט האט די מאמי געהאט ארום פֿערציק יונגע שילערנס, און אין אנדערע צייטן, נישט מער ווי פֿופֿצן. אין ביאליסטאק איז אונזער וואוינוג באקאנט געווארן אלס פרוי פערלמאן'ס שולע. איך בין געווען דער איינציקער יינגל צווישן די אלע מיידלעך. איך האב עס אנגענומען ווי א נישט-פארדינטע באליידיקונג. איך האב געדארפט זיצן מיט מיידלעך אויף איין באנק, קאפירן די זעלבע זאדאטשעס, און נאך דער שולע לערנען די זעלבע אוראקן, לעסענס, און ענטפערן דער שטרענגע לערערין די זעלבע אויפגאבן ווי די מיידלעך. מיין מאנסבילשער שטאלץ און זעלבסטאכטונג זענען געווען דערנידעריקט. די מיידלעך האבן געקוקט אויף מיר מיט זייערע ברוינע, שווארצע און בלויע אויגן, געקוקט אויף מיינע פיס, און מסתמא געוואונדערט זיך וואס איך טראג קיין שיך נישט. א גאנצן ווינטער האב איך געטראגן קאלאשן אויף די זאקן, ווייל אויף שיך איז מסתמא קיין געלט נישט געווען. דער ווינטער איז געווען א לאנגער, דער ווינט א קאלטער, און איך האב נישט געקאנט ארויסגיין, נישט געקאנט פארלאזן די שטוב. דאס האט מיך געטריבן נאך ווייטער זיך אריינצולאזן אין ביטערע געדאנקען. פארוואס גייט מיין ברודער הערמאן אין שיך? און די שוועסטער אננא? פאר זיי איז דא געלט. פארוואס דארף הערמאן נישט לערנען צוזאמען מיט די מיידלעך? מיט וואס איז ער דאס אזוי בעסער פון מיר? איינמאל האב איך אזוי שטארק פארטראכט, דאס איז געווען ארום צוועלף אזייגער, ווען אונזער שולע האט געהאט א האלבע שעה פריי, און יעדע שילערין האט ארויסגענומען פון איר סומקע א בולקעלע מיט אן איי, מיט איינגעמאכט, מיט קעז, איך פלעג אויך קריגן א בולקעלע צעשניטן אין האלב און אנגעשמירט מיט פוטער אדער איינגעמאכט. דאָס מאָל אָבער אָבער האָב איך באַקומען אַ דיק שטיק שװאַרץ ברױט אָן פּוטער און אַ צוקערקע. די צוקערקע מיט דעם ברױט האָבן אױסגעזען אַזױ באַלײדיקנדיק, אַז איך האָב זיך באַהאַלטן אין אַ װינקל און האַסטיק אַרונטערגעשלונגען מײַן פֿרישטיק, קײנער זאָל נישט זען װאָס איך עס. דער געדאַנק, אַז מיר, די פּערלמאַנס, זענען אָרעם, זײער אָרעם, איז מיר איצט אַרײַנגעדרונגען אין דער סאַמע טיפֿעניש פֿון מײַן קינדישן קאָפּ. איך האָב דעם געדאַנק אַראָפּגעשלונגען צוזאַמען מיט דעם באַליידיקנדיקן אָנבײַסן. דאָס איז געווען אָרעמקייט, אַ גאָר באַזונדערע, אַ ספּעציעל האָפֿענונגסלאָזע אָרעמקייט. דער שלאָסער און דער שוסטער זענען אויך אָרעם, האָב איך געטראַכט, אָבער זיי איז פֿאָרט גוט. זיי לערנען זיך נישט קיין רוסיש און פֿראַנצייזיש, אָבער זיי זײַנען פֿריילעך. אויב אַזוי, איז ביי מיר ארויסגעקומען אז לערנען זיך שפראכן און זיין געבילדעט איז שלעכט. צו וואס זשע האלט מיין מאמע די שולע און די עלטערן פון די מיידלעך וואס באזוכן די שולע צאלן געלט און ווילן אז זייערע טעכטער זאלן דווקא זיין געלערנט? ניין, האב איך באשלאסן, צו זיין געבילדעט איז נישט שלעכט און עס איז אויך נישט קיין שאנדע, שלעכט איז נאר וואס מען איז צו ווייניג געלערנט אט אזוי ווי איך, פון דעם טאג אן האב איך אנגעהויבן צו לערנען זיך גוט, פלייסיג, און געפילט א טעם אין דעם. סוף פון קאסעט איינס, המשך קאסעט צוויי.